טייערע תלמידים וחברים, וועלקאם טו ספארקס אין די פרשה, פרשת ויחי, ס'איז א שארט שיעור, דיפיקטינג די קאנטרעסט אין די מעלה אוו תורה ביטווין די שבטים אוו לוי ענד יששכר ענד יהודה, גמרא מסכת יומא דף כ"ו. אמר רבא, לא משכחת צורבא מרבנן, דמורי, אלא דאתי משבט לוי, ומשבט יששכר, ווי דאונט פיינד, זאגט רבא, תלמידי חכמים, דעט אר מורי הוראה, עקסעפט פראם שבט לוי, און שבט יהודה, שבט יששכר, לוי דכתיב, יורו משפטיך ליעקב, יששכר דכתיב, יששכר יודעי, בינה לעתים. סאו ממילא די כח אוו הוראה איז געפינט זיך ווי פיינד איט ביי שבט לוי און היז דיסענדענטס און יששכר, אבער פרעגט די גמרא א קשיא ואימא יהודה, יהודה נמי דכתיב יהודה מחוקקי.

שאלה איז וואט וואז דעט מעלה דעט יו העוו ביי לוי און יששכר און יו דיד נאט העוו, למעשה חזל זאגן אן מחוקק מבין רגליו, היינטיגע פרשה, אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט מחוקק מבין רגליו, אלו בני בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים. און כידוע הלל איז די נשיא אין ארץ ישראל, סאו למעשה איז געווען דער מלמד תורה ברבים פון בני בנים של יוסף פון הלל וואס פון שבט יהודה, סאו וואס איז די טייטש דעט די מדריגה אוו מורי הוראה וואז נאט ביי שבט יהודה? די מאירי אין מסכת יומא איז מאריך ווערי שטארק אין דיס גמרא, ער זאגט א חשובע יסוד, זאגט די מאירי דעט הי הימסעלף אינקאונטערד מעני תלמידי חכמים דעט ווער בקיאים בכל חדרי התורה, דעי ניו דעט אין ידיעות התורה האבן אלץ געוואוסט, דעי דידנט לעק אין ידיעות התורה עני קיינד אוו חיסרון אין נאלעדזש. אבער זאגט די מאירי פאר פסק הלכה דארף מען האבן די אביליטי טו מבין דבר מתוך דבר, טו עקסטרעקט.

און ביי יששכר איז נאך א שאלה ביקאויז הלל די נשיאים ווער פון שבט יהודה אין רמב ם שטייט הלכות סנהדרין דעט די ראש הסנהדרין וואס למעשה פון שבט יהודה קויז די נשיא וואס די ראש הסנהדרין די סנהדרין למעשה האבן געפסקנט פאר כלל ישראל. סא די סעים פון די מאירי טייטש וואו יהודה וואס לעקינג, האו קוד איט בי די ראש הסנהדרין וואס די נשיא, שבט יהודה, טאקע א קשיא, אפשר קען מען זאגען, אפשר אביסעל בדוחק, אפשר קען מען זאגען, דעט באמת אין די נשיא, הי העד די לעסט וואוט.

די עצם כח איז נאט ביי יהודה, ביי לוי אר ביי יששכר, רבותי זייט געבענטשט און א גוטן שבת.